שמואל א', פרק ו', די ערשטע פסוק אין דעם פרק איז אפשר קאנעקטעד מיט די פריערדיגע פרק, אפשר מיט די, די פרשה גייט עס אויף היינט, שטייט אז דוד האט צוזאמגענומען כל בחור, דרייסיג טויזנט, דאס איז געווען זיין ארמעי, דאס איז געווען א גרויסע עולם וואס האט מיטגעהאט, אזוי ווי אונז גייען לערנען אין די היינטיגע פרק אז עס איז געווען א גרויסע עולם מיט דעם חגיגה וואס דוד האט געמאכט ווען ער האט געברענגט די ארון, על כל פנים, יעצט אז דוד המלך זיצט רואיג אין ירושלים, האט ער פארשטאנען אז עס איז געקומען צייט צו ברענגען די ארון, זיי האבן געלערנט די ארון געווען אין שילו, שפעטער האט זיך עס פארכאפט, און. איז געווען אין גבעון, על כל פנים, דוד המלך האט פארשטאנען אז ס'איז די צייט צו ברענגען די ארון אין ירושלים מיט אים, אזוי האט ער געטון, געגאנגען אין בעלי יהודה, רש"י זאגט בעלי, דאס איז קריית יערים ווי מען האט איבערגעלאזט די ארון די לעצטע מאל, און ער ברענגט דארט די ארון, און מען האט עס געלייגט אויף א עגלה חדשה, א נייע וואגן, און אבינדב ער איז געווען ביי אים אינדערהיים איז געווען די ארון דאס איז געווען דער כהן וואס איז געווען ממונה אויף דעם איז איז זיינע זין עוזא און אחיו זיי האבן געפירט די עגלה מיט די ארון עס גייט אבינדב מיט דאס הייסט די קינדער פון אבינדב פארן מיט די ארון און דוד און כל ישראל האבן געשפילט האט מען משחקים לפני ה', ס'הייסט געשפילט מוזיק, געשפילט געמאכט פרייליך מיט כינורות, נבלים, תופים, מנענעים, מיט צלצלים און אזוי ווייטער. יעצט מיטאמאל זענען זיי געקומען אין גורן נכון, און די ארון האט אנגעהויבן אראפצופאלן פון די בקר וואס האבן עס גע וואס האבן עס געטראגן אויף די עגלה און געשלעפט. און ויחר אף ה' בעוזא, ס'הייסט ער האט אנגערירט די ארון אדער אנגערירט די עגלה פון די ארון אפילו, און ער איז געשטארבן דארט אויפן פלאץ, וימות שם עם ארון האלהים. הייסט אזוי ווי אונז לערנען כסדר מען דארף זיך נזהר זיין אין די ארון אז מען איז פוגע בכבוד הארון די חזל זאגן דוד המלך האט עובר געווען אויף די איסור פון בכתף ישאו מען טאר נישט טראגן די ארון אויף א וואגן מען דארף עס האלטן מיט די הענט אויפן אקסל במילא איז עוזא איז געשטארבן יעצט דוד איז נישט געווען העפי מיט דעם ויחר לדוד על אשר פרץ השם פרץ בעוזא געווען ברוגז אז די אייבערשטער האט אזוי זיך אזוי מתפרץ געווען קעגן עוזא און גערופן דעם פלאץ פרץ עוזא עד היום הזה זכר די מעשה על כל פנים אז ס'געווען אזא מעשה האט זיך דוד דערשראקן, וירא דוד את ה' ביום, ער האט מורא געהאט, ער קען נישט ברענגען די ארון, ער האט מורא געהאט די ארון איז מסוכן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט ווען די ארון איז געווען ביי פלשתים, יא ארון איז א דעינדזשערעס זאך אז מען האט נישט גענוג כבוד אז מען פירט זיך נישט ריכטיג, עס קען זיין דעינדזשערעס, ער זאגט איך קען נישט ברענגען די ארון, האט ער געזאגט ער גייט נישט ברענגען צו אים צו עיר דוד די ארון, ער האט געלאזט אין א פלאץ בית עובד אדום הגיתי, ווער איז געווען דער עובד אדום הגיתי? די שאלה, דארט איז געווען די ארון דריי חדשים, יעצט אנשטאטס אז ס'זאל מאכן קללות די ארון אזוי ווי ס'האט געטון ביי די פלשתים ביי אנדערע מענטשן איז נישט געווען ראוי פארקערט, ויברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו ס'איז אים געגאנגען גוט, וואס מיינט ויברך? איך ווייס אלע זיינע זאכן ס'איז אלץ גוט געגאנגען, די גמרא, מפרשים זאגן די רישא וואס איז געווען, האט מען געזאגט פאר דוד אז די ארון איז נישט קיין שלעכטס, ס'הייסט דאס וואס מ'האט געטון נישט ריכטיג האט מען געמאכט א טעות, מ'האט עס געטראגן אויף א עגלה נישט אויף די הענט, אבער בעצם די ארון איז א גוטע זאך, ס'מאכט די ברכה האט ער געזאגט אה אויב אזוי איז ער געגאנגען בשמחה און ארויף געברענגט די ארון פון בית עובד אדום און געמאכט א נאך א גרעסערע שמחה יעדע זעקס טריט וואס די ארון נושאי ארון דאס זעט מען מענטשן האבן געטראגן די ארון יעדע זעקס טריט האט מען גע'שחט'ן שור ומריא געמאכט קרבנות דוד האט מכרכר געווען בכל עוז לפני השם מיט א אנגעטוהן א אפוד בד אין אנדערע ווערטער ער האט נישט געווען אנגעטוהן די גאנצע בגדי מלכות נאר מיט א אפוד אזוי ווי ס'זעט אויס דאס איז געווען א בגד וואס א טאנצער פלעגט גיין אזוי מער אויס אפן. און דוד און אלע אידן האבן מעלה געווען יעצט אז דער ארון קומט אן עיר דוד איז מיכל בת שאול וואס דוד האט איר צוריק געברענגט וואס מיר האבן געלערנט פריער זעהט קוקט פון פענסטער ווי דוד ברענגט ותבז לו בלבה זי האט אויסגעשטעלט איר נישט אויסגעקוקט בכבוד'יג אז דער מלך טאנצט אזוי בפרט אזוי ווי זי גייט זאגן ער איז געגאנגען נאר מיט א אפוד בד ער איז נישט געווען אנגעטוהן מיט די געהעריג מיט די בגדי מלכות מיט די רעזשוואלקע מיט אלעס און האט זי צוגעקוקט אז עס איז א בזיון. על כל פנים ער ברענגט די ארון מען האט אים געלייגט אין א פלאץ און דוד המלך האט געמאכט א ספעציעלע אוהל פאר דעם, מען האט געמאכט דארט אויך קרבנות, און מען האט געענדיגט האט דוד געגעבן א ברכה פאר די גאנצע עולם, הגם דארף לכאורה די ברכת כהנים די הכהן דארף ברענגען די ברכה, כמובן האט דוד געגעבן א ברכה האט אויסגעטיילט פאר יעדע איינער שיריים, א חלה פון לחם, א אשפר, און א אשישה, וואס איז פארשידענע סארט קעיק צו עפעס אזא סארט געשמאקע מאכל, און די עולם איז אהיים געגאנגען, און די עולם גייט אהיים קומט דוד אויך אהיים. ווייל לברך את ביתו ס'הייסט זעט אויס ער האט פארשטאנען אז ס'קומט זיך זיין שטוב קומט זיך א ספעציעלע ברכה, יעצט מיכל קומט אים אנקעגן און זאגט אים אזוי ציניש, מה נכבד היום ווי געוואלדיג איז די מכובד איז די טאג די מלך ישראל האט זיך היינט אנטפלעקט לעיני אמהות עבדיו פאר זיינע דינסט פאר די כהגלות נגלות אחד הרקים, ס'הייסט זי האט צוגעקוקט אז דוד המלך האט זיך אזוי געטאנצן אזוי געלאזט אפן מיט דעם אפוד בד, און דאס איז עפעס אזוי ווי כאחד הרקים, נישט קיין וועג, און וואס ענטפערט דוד, יא יא. לפני השם, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד ס'הייסט איך האב זיך נישט מגלה געווען פאר מיינע אמהות פאר די דינסט איך האב זיך מגלה געווען געטאנצן פאר די אייבערשטער דער אייבערשטער וואס האט מיך בוחר געווען נישט דיין משפחה נישט דיין טאטע מיך האט ער בוחר געווען צו זיין די מלך די נגיד אויף די אידן און וועסט פרעגן וואס איז א בזיון איך האב נאך מיך ונקלותי עוד מזאת ביי מיך האסט דיך נאך מאכן מער בזיונות פאר די אייבערשטער ס'הייסט נישט קיין בזיון איי די אמהות די דינסט פארקערט ביי זיי איז עס א כבוד עמם אכבדה. און די פסוק פירט אויס מיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה האט נישט געהאט קיין קינדער עט ליעסט פון די מעשה ביז זי איז געשטארבן דאס איז א עונש אויף דעם וואס זי האט מזלזל געווען אין דוד המלך.